בעזרת השם יתברך מסכת פסחים דף קי"ג, מיר הייבן אן דף קי"ג עמוד א', אויבן, אמר ליה רב לרב אסי, זאגט די הייליגע גמרא אמר ליה רב לרב אסי האט רב געזאגט צו רב אסי, לא תדור במתא דלא צניף בה סוסיא ולא נבח בה כלבא, זאלסט נישט וואוינען אין א שטאט וואס מען הערט נישט דארט די קולות פון פערד און די בילן פון א הונט, פארוואס? ווייל א שטאט וואס איז נישט דא דארט קיין פערד און קיין הונט, דרייען זיך דארט גנבים. אז ס'איז דא הינט, די הינט פאסן אויף אויף די שטאט, און אז ס'איז דא פערד קען מען נאכלויפן די גנבים טאמער גנבים גנב'ענען, און במילא גנבים דרייען זיך נישט אין א שטאט וואס ס'איז דא דארט הינט מיט פערד משא כ אז ס'איז נישט דא, דרייען זיך דארט גנבים זאלסטו דארט נישט וואוינען. ווייטער, נאך א זאך זאגט ער אים ואל תדור בעיר דריש מתא אסיא, זאלסט נישט וואוינען אין א שטאט וואס די הויפט פון די שטאט דער ראש העיר איז א דאקטער ווייל ער'ט זיין פארנומען מיט דאקטעריי, אנשטאטס אויפטון פארן שטאט וואס ער דארף אויפטון. נאך א זאך זאגט ער אים ולא תנסיב תרתי, זאלסט נישט חתונה האבן מיט צוויי פרויען, פארוואס טאמער צוזאמען עלן זיי דיר געבן שלעכטע עצות און זעלן דיר זוכן אונטערצוברענגען, און אויב אי נסבת תרתי טאמער דו האסט יא חתונה געהאט מיט צוויי, איז לפחות נסיב תלת זאלסטו חתונה האבן מיט א דריטע, אז טאמער צוויי פארן זיך צאם צו טון עפעס קעגן דיר, זאל דיר די דריטע ראטעווען. זאגט די גמרא ווייטער אמר ליה רב לרב כהנא, רב האט געזאגט פאר רב כהנא, הפוך בנבילתא ולא תיפוך במילי, ענדערש קער איבער א נבילה ווי קער איבער ווערטער וואס טייטש ענדערש זאלסטו מתעסק זיין און טון און פארען מיט א נבילה ווי איידער טוישן דיינע ווערטער טייטש זאלסט מקפיד זיין צו זאגן אלעמאל אמת און נישט צוריק ציען פון א זאך וואס דו האסט געזאגט נאך א זאך זאגט ער אים פשוט נבילתא בשוקא ושקיל אגרא ענדערש זאלסטו פושט זיין סטייטש אויסטון די הויט פון א נבילה אינמיטן גאס און מאכן א פאר פיאסטערס אויף דעם א ביליגע ארבעט ולא תימא און זאלסט נישט זאגן כהנא אנא וגברא רבא אנא וסניא בי מילתא איך בין א כהן איך בין א חשובע מענטש ס'פאסט מיר נישט זאלסט טון וואס דו קענסט צו מאכן פרנסה, נאך א זאך זאגט ער אים, סלקת לאיגרא שירותך בהדך, אז דו גייסט ארויף אויפן דאך זאלסטו מיטנעמען מיט זיך מזונות, טייטש אפילו דו גייסט ארויס אויף א קורצע וועג זאלסטו אלעמאל מיטנעמען עסן, און אפילו מאה קרי במתא בזוזא תותי כנפיך ניהוו, אפילו מען פארקויפט הונדערט דלועים פאר א זוז, וואס טייטש עסן איז גאר ביליג, זאל נאכאלץ זיין דאס עסן אונטער דיין בגד, טייטש תותי כנפיך די כנף הבגד, די עסן זאל אלעמאל זיין מיט דיר, זאלסט אלעמאל מיטנעמען עסן זאלסט נישט פארלאזן אז מען קען קויפן אין שטאט ביליגע עסן. זאגט די גמרא ווייטער, אמר ליה רב, לחייא בריה רב האט געזאגט פאר זיין זון חייא לא תשתי סמא, זאלסט נישט טרינקען קיין סם, זאלסט נישט טרינקען קיין מעדעצינען, צוויי זאכן זאגט דא דער רשב ם, קודם כל, מען קען זיך פארלאזן אויף דעם, וואס טייטש מען קען ווערן עדיקטעד דערצו, מען קען ווערן, מען קען זיך מתמכר זיין דערצו, און במילא וועט מען א גאנצע צייט אויסלייגן געלט צו קויפן נייע און מען ווערט אזוי ארעם, און די צווייטע זאך איז טאמער מען קען זיך אויסהיילן אויף א אנדערע אופן אן נעמען מעדעצינען, זאל מען קודם פרובירן די צווייטע אופן, די צווייטע זאך זאגט ער אים ולא תשוור ניגרא זאלסטו נישט אריבערטאנצן, דער רשב ם ברענגט דא צוויי פשטים אדער זאלסטו נישט אריבערטאנצן אן אמת המים דארט ווי וואסער גייט אריבער ווייל דו קענסט אריינפאלן, נאך א פשט זאלסטו נישט גיין גרויסע טריט ווייל דאס מאכט דיך בלינד, כידוע, נאך א זאך זאגט ער אים ולא תעקר ככא זאלסטו נישט ארויספליקן א ציין אפילו די ציין טוט וויי זאלסט ווארטן ביז ס'היילט זיך אויס, נאך א זאך זאגט ער אים ולא תקנא בחיויא זאלסטו נישט נישט זיך אנהייבן מיט א שלאנג, ולא תקנא בארמאה זאלסט זיך נישט אנהייבן מיט א ארמאה מיט א גוי, די גמרא תנו רבנן מ'האט געלערנט א ברייתא, שלשה אין מתקנאין בהן, דריי מענטשן וואס מ'טאר זיך נישט אנהייבן מיט זיי, ואלו הן, נכרי קטן, א קליינע גוי, ונחש קטן, א קליינע שלאנג, ותלמיד קטן, א קליינע תלמיד, מאי טעמא פארוואס, דמלכותייהו אחורי אודנייהו קאי, ווייל זייער מלכות איז אונטער זייער אויער וואס טייטש זיי קענען אונטערוואקסן, און שפעטער זיך נוקם זיין זיי קענען נקמה האלטן אין די וואס האט זיך אנגעהויבן מיט זיי ווען זיי זענען געווען קליין און מילא זאל מען זיך נישט אנהייבן מיט א גוי אדער א שלאנג אדער א תלמיד ווען זיי זענען קליין ווייל ס'קען שפעטער צוריק קומען זאגט די גמרא ווייטער אמר ליה רב לאיבו בריה רב האט געזאגט פאר זיין זון איבו טרחי בך בשמעתא ולא מסתייע מילתא כ'האב פרובירט לערנען מיט דיר תורה ס'איז נישט געלונגען תא אגמרך מילי דעלמא איז לאמיר דיר אויסלערנען מילי דעלמא וואס טייטש וויאזוי צו מאכן מסחר זאגט ער אים אזוי אדחלא אכרעיך זבינך זבין, וואס טייטש ווען די זאמד איז נאך אויף דיין פיס זאלסטו פארקויפן דיין סחורה, דהיינו אז ווען דו קומסט צוריק האסטו איינגעקויפט סחורה זאלסטו עס גראד פארקויפן, פארוואס אזוי זאלסטו האבן געלט צו קויפן נייע סחורה, נאך א זאך זאגט ער אים כל מילי זבין ותחרט, בר מחמרא דזבין ולא תחרט, יעדע זאך וואס דו קויפסט און שפעטער פארקויפסטו עס עסטו חרטה האבן, אז אפשר וואלסטו געקענט מאכן נאך געלט ווען דו וואלסט אביסל צוגעווארט, מה שאין כן וויין, עסטו קיינמאל נישט חרטה האבן ווען דו פארקויפסט עס, ווייל אפילו וואלסט געקענט אפשר צואווארטן מאכן נאך געלט קען זיין די וויין וואלט זיך פארשימלט, און מילא האט מען קיינמאל נישט קיין חרטה נאכדעם וואס מ'פארקויפט וויין. נאך א זאך זאגט ער אים, שרי כיסיך פתח שקיך, וואס טייטש קודם עפן אויף דיין בערזל און נאכדעם עפן דיין זעקל, וואס טייטש קודם זאלסטו נעמען געלט און נאכדעם געבן די סחורה. נאך א זאך זאגט ער אים, קבא מארעא ולא כורא מאיגרא, ענדערש א קב פון די ערד ווי איידער א כור פון א דאך, וואס טייטש א כור איז סאך מער ווי א קב, דהיינו זאלסט ענדערש מאכן ווייניג געלט לעבן ווי דו וואוינסט, ווי איידער מאכן אסאך געלט ווייט אוועק. נאך א זאך זאגט ער אים תמרא בחלוזך לבית סודנא רהיט, ס'טייטש ווען דו האסט תמרים ביי זיך זאלסטו לויפן מאכן ביר פון דעם, זאלסט נישט ווארטן, פארוואס? ווייל ביז ווי דו ווארטסט קען זיין די משפחה עט עס אויפעסן, ועד כמה, אמר רבא עד תלתא סאה, ס'טייטש ביז דריי סאה תמרים ווען א מענטש האט זאל ער עס גראד מאכן ביר, מער פון דעם איז שוין קודם כל די משפחה עסט שוין נישט אויף ווייל ס'איז א גרויסע סכום ווייסט מען דאס איז געמאכט פאר ביר, און נאך א זאך אז ס'איז אסאך אז אז מ'עט עסן אביסל עט נישט די גאנצע זאך אויסגיין אבער מ'האט אביסל תמרים זאל מען עס גראד מאכן ביר זאגט די גמרא ווייטער אמר רב פפא האט רב פפא געזאגט אי לא דרמאי שכרא לא איעתרי ווען נישט איך וואלט געמאכט ביר וואלט איך נישט געווען אן עושר ער איז געווען רייך פון ביר האט געמאכט ביר איכא דאמרי איז דא וואס זאגן אמר רב חסדא אז רב חסדא האט געזאגט אי לא דרמאי שכרא לא איעתרי ווען נישט איך וואלט געמאכט ביר וואלט איך ווען נישט געווען א עושר מאי סודנא ס'טייטש פארוואס הייסט דער וואס מאכט ביר סודנא אמר רב חסדא ווייל ס'איז סוד נאה וגמילות חסדים דאס ליגט אין די ווארט סודנא, סוד נאה, און גמילות חסדים, חסדים מיט א סמך, סודנא, ליגט אויך אין דעם סמך פון סודנא, על כל פנים, דער וואס מאכט ביר, איז עס א סוד נאה, ס'איז א סוד וויאזוי רייך צו ווערן, און מען קען אויך טון גמילות חסדים, פארוואס? ווייל ביר צו מאכן קאסט נישט קיין סאך געלט, און מען מאכט אסאך געלט, ממילא קען מען געבן צדקה ווייל מען דארף נישט קיין סאך געלט שפעטער איינצוקויפן נייע סחורה ווייל ס'איז ביליג. זאגט די גמרא ווייטער, אמר רב פפא האט רב פפא געזאגט, כל אגב, יעדע זאך וואס מען פארקויפט מיט א שטר, ס'טייטש אז מען בארגט אדער מען פארקויפט, און מען שרייבט אויף, איז גביא בעיא, דארף מען עס דאך אלץ איינמאנען, ס'טייטש אלעמאל בעסער צו נעמען מזומנים גראד ווערן געצאלט, ווי איידער פארקויפן אויף קרעדיט, ווייל אפילו מען קען טאקע איינמאנען די געלט ווייל מען האט א שטר און מען קען צונעמען יענעמ'ס געלט, אבער ווי נישט ווי, ס'איז א גאנצע פראצעס, מען דארף עס גיין, מען דארף עס מאנען, מילא אלעמאל בעסער צו ווערן געצאלט גראד. נאך א זאך זאגט ער, כל אשראי, יעדע מאל מען שרייבט עפעס אויף, נישט בכתב נאר בעל פה, ספק אתי ספק לא אתי, איז א ספק צו מען וועט דיך בכלל צאלן צום סוף, און נאך א זאך ודאתי מעות רעות נינהו, אפילו מען וועט דיך יא צאלן, צאלט מען אביסל אביסל מען צאלט נישט גאנץ אויפאמאל, מילא אלעמאל בעסער צו ווערן געצאלט גראד מיט מזומן. זאגט די גמרא ווייטער שלשה דברים אמר רבי יוחנן משום אנשי ירושלים, דריי זאכן האט רבי יוחנן נאכגעזאגט בשם די אנשי ירושלים, די ערשטע איז כשאתה יוצא למלחמה אל תצא בראשונה אלא תצא באחרונה, כדי שתכנס בראשונה, ווען מען גייט ארויס אין מלחמה גיי ארויס לעצט, אזוי אז מען דארף אנטלויפן, זאלסטו זיין די ערשטע וואס קען צוריק אריינלויפן אין שטאט אריין, די צווייטע זאך איז ועשה שבתך חול ואל תצטרך לבריות, וואס דאס האט מען שוין געזען אז דו זאלסט ענדערש עסן צוויי סעודות שבת ווי איידער גיין שנארן און עסן שלש סעודות, און די דריטע זאך איז והוי משתדל עם מי שהשעה משחקת לו, זאלסט מאכן געשעפטלעך מיט איינער וואס האט א גוטע מזל אזוי העסטו אויך האבן גוטע מזל. זאגט די גמרא ווייטער שלושה דברים אמר רבי יהושע בן לוי משום אנשי ירושלים, דריי זאכן האט רבי יהושע בן לוי נאכגעזאגט פון אנשי ירושלים, די ערשטע זאך איז אל תרבה בגנות משום מעשה שהיה, זאלסט נישט טון זאכן געמיינע זאכן בפרהסיא אלס די מעשה שהיה, ס'טייטש מעשה שהיה, ברענגט דא דער רשב"ם די מעשה מיט דוד און בת שבע, אז בת שבע האט זיך געוואשן בפרהסיא און דוד האט עס צוגעזען, און מילא איז ארויסגעקומען וואס איז ארויסגעקומען, די צווייטע זאך איז, בתך בגרה, שחרר עבדך ותן לו, אז דיין טאכטער ווערט אלט זאלסטו ענדערש באפרייען דיין קנעכט און חתונה מאכן מיט דיין טאכטער ווי איידער לאזן די טאכטער אלט ווערן, ענדערש זאל חתונה מיט א קנעכט אבער נישט לאזן א טאכטער ווערן אלט, די דריטע זאך איז והוי זהיר באשתך, מחתנה הראשון, זאלסט אויפפאסן אויף דיין פרוי פון דיין עלטסטע איידעם, מאי טעמא, און די גמרא איז מסביר וואס איז די טעם דערפון, רב חסדא אמר משום ערווה, רב כהנא אמר משום ממון, ס'טייטש רב חסדא זאגט די טעם איז אלס ערווה אז ס'וועט געשען עפעס צווישן דעם שוויגער און דעם איידעם און רב כהנא זאגט אלס געלט ס'טייטש די שוויגער העט נוצן אסאך געלט אויפן איידעם און די געלט וועט אויסגיין, זאגט די גמרא הא והא איתנהו, ביידע די טעמים איז דא, זאגט די גמרא ווייטער אמר ר' יוחנן האט ר' יוחנן געזאגט שלושה מנוחלי עולם הבא, דריי מענטשן קריגן עולם הבא, אלו הן, הדר בארץ ישראל, איינער וואס וואוינט אין ארץ ישראל, והמגדל בניו לתלמוד תורה, איינער וואס ציט אויף די קינדער זאלן לערנען תורה, און די דריטע איז והמבדיל על היין במוצאי שבתות, איינער וואס מאכט הבדלה אויף וויין מוצאי שבת. זאגט די גמרא מאי היא, וואס רעדט מען דא, דמשייר מקידושא לאבדלתא, וואס טייטש אז ער לייגט אוועק וויין, ער האט וויין פאר קידוש, און ער האט נאך אביסל געבליבן וואס ער קען טרינקען ביים סעודה, אנשטאטס דעם לייגט ער עס אוועק אויף מוצאי שבת, איז ער זוכה נוחל צו זיין עולם הבא. זאגט די גמרא ווייטער אמר רבי יוחנן, שלושה מכריז עליהן הקדוש ברוך הוא בכל יום, דריי מענטשן איז די אייבערשטער מכריז יעדן טאג אויף זייער מידת חסידות, די ערשטע איז על רווק הדר בכרך ואינו חוטא, א בחור וואס וואוינט אליין אין א כרך אין א פלאץ אין א שטאט און ער זינדיגט נישט, די צווייטע איז ועל עני המחזיר אבידה לבעליו, אן עני וואס געבט צוריק אן אבידה און האלט עס נישט פאר זיך, און די דריטע איז ועל עשיר המעשר פירותיו בצנעה, אן עושר וואס מעשר'ט זיינע פירות בצנעה, ער זוכט נישט קיין כבוד, איז די דריי זענען גרויסע חסידים וואס דער רבונו של עולם איז מכריז אויף זיי יעדן טאג, זאגט די גמרא רב ספרא רווק הדר בכרך הוה, רב ספרא איז געווען א בחור אליין, ער האט געוואוינט אין דעם כרך אינעם שטאט, זאגט די גמרא, תני תנא קמיה דרבא ורב ספרא, ווען איינער האט פארגעלערנט די ברייתא פאר רבא ורב ספרא, צהבו פניו דרב ספרא, איז רב ספרא איז אויפגעלאכטן געווארן, ער האט זיך גאר געפרייט ווען ער האט דאס געהערט ווייל ער איז געווען א בחור אליין אין א כרך, אמר לו רבא, האט רבא אים געזאגט, לאו כגון מר, מען רעדט נישט פון אזא איינער ווי דיר וואס דו זיצט אין בית מדרש א גאנצע טאג און ממילא האסטו סתם אזוי נישט קיין נסיונות, אלא נאר פון וועם רעדט מען כגון ר' חנינא ור' אושעיא, דהוו אושכפי בארעא דישראל, ר' חנינא און ר' אושעיא זענען געווען שוסטערס אין ארץ ישראל, והוו יתבי בשוקא דזונות ועבדי להו מסאני לזונות ועיילי להו, און זיי האבן געמאכט שיך פאר זונות זענען געזעצן אין די שוק פון די זונות און זיי געמאכט שיך, אינהו מסתכלי בהו ואינהו לא מדלן עינייהו לאיסתכולי בהו די זונות האבן זיי אנגעקוקט און זיי האבן קיינמאל נישט אויפגעהויבן די אויגן צוריקצוקוקן, ומומתייהו הכי, און די זונות פלעגן שווערן, מ'האט שוין אזוי מעריך געווען די צוויי, אז ווען די זונות האבן געשוואוירן צווישן זיך פלעגן זיי זאגן א לשון בחייהן רבנן קדישי דבארעא דישראל, זיי שווערן אין די לעבן פון די הייליגע רבנים פון ארץ ישראל אזוי האבן זיי מחשיב געווען זייער התנהגות, זאגט די גמרא ווייטער שלושה הקדוש ברוך הוא אוהבן, דריי וואס דער רבונו של עולם האט ליב, מי שאינו כועס, דער וואס רעגט זיך נישט, מי שאינו משתכר, דער וואס שיקערט זיך נישט אן, מי שאינו מעמיד על מדותיו, דער וואס שטעלט זיך נישט אויף זיין מידות, נאר וואס טייטש אז איינער טשעפעט זיך מיט אים, איז ער גראד מוותר, ער איז גראד מוחל, זאגט די גמרא שלושה הקדוש ברוך הוא שונאן, דריי וואס דער רבונו של עולם כביכול האט זיי פיינט, המדבר אחד בפה ואחד בלב, דער וואס דער מויל און די הארץ איז אנדערש, טייטש ער רעדט איין וועג און ער האלט א צווייטע זאך, די צווייטע איז והיודע עדות בחבירו ואינו מעיד לו, איינער וואס ווייסט א עדות אויף זיין חבר און ער קומט נישט אין בית דין עדות זאגן, און די דריטע איז והרואה דבר ערווה בחבירו ומעיד בו יחידי, איינער וואס זעט א שלעכטע זאך ביי זיין חבר און ער קומט עדות זאגן אליין אפילו עס איז נישט דא קיין צוויי עדים, וואס ער טוט דאך גארנישט אויף מיט דעם, די גאנצע אויפטו פון גיין אין בית דין אז ס'דא צוויי עדים, איינער אליין טוט גארנישט אויף, ער זאגט סך הכל לשון הרע, מען קען גארנישט טון דערוועגן, איז אזא איינער האט די רבונו של עולם פיינט, כי הא דטוביה חטא אזוי ווי די מעשה אז טוביה איז געווען א איד וואס האט חוטא געווען, ער האט געטון א עבירה אין איסור עריות, ואתא זיגוד לחודיה ואסהיד ביה קמיה דרב פפא, איז געקומען זיגוד אויך געווען א איד, און ער האט עדות געזאגט אליין אן עד אחד האט ער עדות געזאגט פאר רב פפא, נגדיה לזיגוד, האט רב פפא געשלאגן זיגוד, ומלאי, האט זיגוד געזאגט צו רב פפא טוביה חטא וזיגוד מינגד, טוביה האט געטון א חטא און מיך שלאגסטו, אמר ליה האט רב פפא געזאגט אין, יא, פארוואס? ווייל דכתיב שטייט אין פסוק לא יקום עד אחד באיש, אז מען טאר דאך נישט אננעמען א עד אחד, ואת לחודך אסהדת ביה, און דו ביסט אליין געקומען עדות זאגן, שם רע בעלמא קא מפקת ביה, ממילא ביסטו סתם א מוציא שם רע, ביסט און און ביסט עובר אויף די איסור פון לא תלך רכיל בעמיך ובמילא האב איך דיר געגעבן מלקות. זאגט די גמרא ווייטער אמר ר' שמואל בר רב יצחק אמר רב, האט ר' שמואל בר יצחק נאכגעזאגט פאר רב, מותר לשנאותו, ס'טייטש אפילו מען טאר טאקע נישט עדות זאגן אז א מענטש אליין זעט ווי דער חבר טוט א דבר ערווה, טאר ער נישט עדות זאגן ווייל ער איז דאך א עד יחיד, אבער. פיינט האבן מעג מען אים, פארוואס? שנאמר ברענגט א ראיה שטייט אין פסוק כי תראה חמור שונאך רובץ תחת משאו אז דו זעסט די חמור פון דיין שונא איז הויערט אונטער א שווערע משא שטייט דארט עוזב תעזוב עמו אז מען זאל העלפן אראפ נעמען די לייסט פונעם חמור יעצט מאי שונא וואס טייטש שטייט כי תראה חמור שונאך איינער וואס דו האסט פיינט וואס טייטש האסט אים פיינט אילימא שונא נכרי א שונא א גוי והא תניא מ'האט געלערנט א ברייתא שונא שאמרו אז דאס שטייט דא שונאך מיינט שונא ישראל ולא שונא נכרי, מיינט א פיינט א איד נישט קיין גוי, אלא פשוט פשיטא שונא ישראל, נאר מען רעדט דא אוודאי פון א איד וואס דו האסט פיינט, ומי שריא למיסניה מעג מען דען פיינט האבן א איד והא כתיב ס'שטייט אין פסוק לא תשנא את אחיך בלבבך אז מען טאר נישט פיינט האבן קיין איד, אלא נאר מוז מען זאגן דאיכא סהדי דעביד איסורא אז ס'דא עדות אז ער האט געטון א דבר איסור און ממילא מעג מען אים פיינט האבן ווייל ער טוט עבירות, אבער כולי עלמא נמי מיסנא סני ליה, מאי שנא האי, אויב אזוי האט אים יעדער פיינט ווייל דער איד, יעדער ווייסט אז ער איז א עובר עבירה, און וואס עפעס שונאך משמע נאר דו האסט אים פיינט, אלא לאו כי האי גוונא דחזיא ביה איהו דבר ערווה, נאר וואס דען מוז מען זאגן אז ס'רעדט זיך טאקע ביי אזא אופן אז דער מענטש אליין האט געזען ווי זיין חבר טוט א דבר ערווה, ער קען נישט עדות זאגן אבער פיינט האבן מעג ער אים און ממילא הייסט עס שונאך, זאגט די גמרא ר' נחמן בר יצחק אמר, ר' נחמן יצחק זאגט נישט נאר מען מעג אים פיינט האבן נאר מצווה לשנאותו, ס'איז א מצוה פיינט צו האבן שנאמר ווי שטייט אין פסוק יראת השם שנאת רע אז א יראת השם האט פיינט איינער וואס טוט עפעס שלעכט און ממילא ס'איז א מצוה זאגט די גמרא אמר ליה רב אחא בריה דרבא לרב אשי האט רב אחא בריה דרבא געזאגט צו רב אשי מהו למימרא ליה לרביה למיסנייה מעג מען זאגן פאר א רבי דער רבי זאל אים אויך פיינט האבן ס'טייטש אז איינער זעט ביי זיין חבר א דבר ערווה מעג ער דאס פארציילן פאר זיין רבי אז נישט נאר ער זאל אים פיינט האבן נאר דער רבי זאל אויך האבן די מצוה אמר ליה האט רבי אשי געענטפערט אי ידע דמהימן לרביה כבי תרי לימא ליה ואי לא לא לימא ליה טייטש טאמער די תלמיד איז נאמן ביים רעבן ווי צוויי מענטשן, דאס איז טייטש ער איז גאר נאמן ביים רעבן, דעמאלטס אוודאי מעג ער זאגן פארן רעבן, טאמער נישט, דער רבי וועט אים סייווי נישט גלייבן טאר ער נישט זאגן. זאגט די גמרא ווייטער תנו רבנן מ'האט געלערנט אין א ברייתא, שלשה חייהן אינם חיים, ס'דא דריי מענטשן וואס זייער לעבן הייסט נישט קיין לעבן, הרחמנים, מענטשן וואס האבן צו שטארק רחמנות אויף אנדערע מענטשן, והרתחנים, מענטשן וואס רעגן זיך אויף אויף אנדערע מענטשן, ואניני הדעת, איינער וואס איז א איסטעניס, מפונקים, זיי האבן נישט קיין נארמאלע לעבן, א גאנצע צייט האבן זיי אדער רחמנות אויף איינעם אדער זיי רעגן זיך אויף איינעם, אדער זענען סתם אזוי איסטעניסן און במילא זענען זיי קיינמאל נישט באקוועם, ואמר ר' יוסף, ר' יוסף זאגט עדות אויף זיך, כולהו איתנהו בי, די אלע דריי מידות איז דא ביי מיר, זאגט די גמרא ווייטער תנו רבנן געלערנט אין א ברייתא, שלושה שונאין זה את זה, דריי וואס האבן זיך אלעמאל פיינט, אלו הן הכלבים והתרנגולין והחברין, סיי כלבים הינט, סיי תרנגולין, חברין דאס איז א פאלק פון פרסים, זיי האבן זיך אלעמאל פיינט, ויש אומרים אף הזונות, ס'דא וואס זאגן זונות האבן זיך אויך איינער די אנדערע פיינט, ויש אומרים אף תלמידי חכמים שבבבל, אז תלמידי חכמים פון בבל האבן זיך אויך פיינט. זאגט די גמרא ווייטער תנו רבנן, מ'האט געלערנט אין א ברייתא שלושה אוהבין זה את זה, דריי האבן זיך אלעמאל ליב, אלו הן הגרים ועבדים ועורבים, גרים עבדים און עורבים די פייגלעך עורבים האבן זיך אלעמאל ליב. זאגט די גמרא ווייטער, ארבעה אין הדעת סובלתן, ס'דא פיר סארט מענטשן וואס די שכל איז זיי נישט סובל, טייטש מ'קען זיי נישט פארשטיין, אלו הן, דל גאה, א ארעמאן וואס האלט זיך גרויס, וואס האלט ער זיך גרויס? ועושר המכחש, ס'טייטש אן עושר וואס לייקנט יעדע מאל מ'שטעלט פאר אים געלט, מ'געט אים עפעס צו האלטן, צו וואטשן אויף דעם, שפעטער לייקנט ער, וואס לייקנט ער, ס'פעלט אים נישט קיין געלט, וזקן מנאף, אן עלטערער מענטש וואס איז א נואף, וואס ביי א נארמאל א עלטערער מענטש האט שוין נישט די תאוות, און נאך א זאך א פרנס מתגאה על הציבור בחינם, א פרנס וואס פירט זיך סתם מיט גאות אויף דעם ציבור, איז די דעת נישט סובל, יש אומרים ס'דא זאגן אף המגרש את אשתו פעם ראשונה שניה מחזירה, איינער וואס גט זיין פרוי איינמאל צוויי מאל און ער נעמט איר נאכאלץ צוריק איז אויך צו שווער צו פארשטיין מיטן שכל וואס ער טוט, זאגט גמרא ותנא קמא, פארוואס דער תנא קמא רעכנט נישט אויס המגרש את אשתו פעם ראשונה שניה מחזירה, ס'דאך נאר א יש אומרים, וואס האלט דער תנא קמא, זאגט גמרא תנא קמא האלט זימנא דכתובתה מרובה, אי נמי יש לו בנים ממנה ולא מצי מגרש לה, ס'טייטש קען זיין זי האט א גרויסע כתובה, אדער זיי האבן קינדער צוזאמען, און ממילא האט ער גע'גט איינמאל צוויי מאל אדער אפילו א דריטע מאל אבער יעדע מאל נאכן גט דערמאנט ער זיך אז ער דארף צאלן א גרויסע כתובה ממילא נעמט ער איר צוריק, אדער איינער זאל מגדל זיין די קינדער ממילא פארדעם נעמט ער איר צוריק פארדעם האט ער נישט אריינגערעכנט די מגרש צוזאמען מיט די אין הדעת סובלתן ווייל ער פארשטייט זיי יא. זאגט די גמרא ווייטער חמשה דברים ציווה כנען את בניו פינף זאכן האט כנען באפוילן זיינע קינדער, ס'טייטש אוודאי האט כנען נישט באפוילן די פינף זאכן, נאר די פינף זאכן טרעפט מען ביי די כנעניים, ס'קוקט אויס אז זייער זיידע כנען האט זיי באפוילן די אלע זאכן, איז אזוי, אהבו זה את זה, ער האט זיי באפוילן זיי זאלן זיך ליב האבן איינער דעם צווייטן, ואהבו את הגזל, זאלטס ליב האבן גנב'ענען, ואהבו את הזימה, זאלטס ליב האבן זנות, ושנאו את אדוניכם, האטס פיינט ענקער בעלי בתים, ואל תדברו אמת, זאלטס קיינמאל נישט רעדן קיין אמת, ווייטער ששה דברים נאמרו בסוס, זעקס זאכן זענען געזאגט געווארן ביי א פערד, אוהב את הזנות, ער האט ליב זנות, ואוהב את המלחמה, האט ליב מלחמה, ורוחו גסה, איז א בעל גאוה, ומואס את השינה, דער פערד שלאפט נישט, כידוע א פערד שלאפט נישט קיין סאך שינת הסוס איז זעכציג נשימות, איז א קורצע שלאף, ואוכל הרבה ומוציא קמעא, זיי עסן אסאך און מאכן ווייניג, ויש אומרים אף מבקש להרוג בעליו במלחמה, ס'דא זאגן אז א פערד פרובירט אויך צו הרג'ען זיין בעל הבית ביי א מלחמה, זאגט גמרא ווייטער שבעה מנודים לשמים, זיבן מענטשן זענען מנודים זענען חרם אין הימל, ואלו הן, יהודי שאין לו אישה, א איד וואס האט דווקא נישט חתונה, שיש לו אישה ואין לו בנים א איד וואס האט חתונה געהאט און האט דווקא נישט קיין קינדער, מי שיש לו בנים ואין מגדלן לתלמוד תורה איינער וואס האט קינדער איז ער נישט מגדל צו לערנען תורה, און מי שאין לו תפילין בראשו תפילין בזרועו ציצית בבגדו און מזוזה בפתחו, איינער וואס טראגט נישט קיין תפילין נישט קיין ציצית און האט נישט קיין מזוזות, והמונע מנעלים מרגליו איינער וואס טראגט נישט קיין שיך ער גייט בארפיסיג, ויש אומרים אף מי שאין מיסב בחבורה של מצוה איינער וואס גייט נישט צו קיין סעודת מצוה נישט קיין חתונות נישט קיין ברית'ן ער גייט נערגעץ נישט אזא סארט איד איז אויך מנודה לשמים, זאגט די גמרא אמר רבה בר בר חנה אמר רבי שמואל בר מרתא אמר רב, משום רבי יוסי איש הוצל באלד וועט מען זען געהייסן רבי יוסף איש הוצל על כל פנים האט ער נאכגעזאגט מנין שאין שואלים בכלדיים פון ווי ווייסט מען אז מען טאר נישט פרעגן שטערן זעערס וואס גייט זיין דעם עתיד שנאמר וואס שטייט אין פסוק תמים תהיה עם השם אלקיך אז מען דארף זיין בתמימות ביים רבונו של עולם מען טאר זיך נישט נאכפארשן וואס גייט זיין דעם עתיד און מנין היודע בחברו שהוא גדול ממנו אפילו בדבר אחד שחייב לנהוג בו כבוד פון ווי ווייסט מען אז איינער וואס האט א חבר וואס איז גרעסער פון אים אפילו מיט איין זאך דארף זיך נוהג כבוד זיין ביי אים שנאמר וואס שטייט אין פסוק אין דניאל כל קבל די רוח יתירא ביה ומלכא עשית להקמותה על כל מלכותא, אז דניאל האט געהאט אסאך חכמה, ער האט געהאט מער פון אלע אנדערע, און דער מלך האט אים אזוי מחשיב געווען אז ער האט אים ממנה געווען אויף די גאנצע מלוכה, און במילא זעהן מיר אז ווען איינער איז חשוב'ער פון א צווייטן אפילו מיט איין זאך דארף מען אים מחשיב זיין אויף דעם. זאגט די גמרא נאך א זאך והיושבת על דם טהור אסורה לשמש, אז איינער וואס איז יושבת על דם טהור, וואס טייטש אמאליגע צייטן איז געווען דם טומאה און דם טוהר, ווען איינער האט א יונגל אדער א מיידל איז מדין תורה ווען איינער האט א יונגל איז מען טמא א וואך און שפעטער איז דא ימי טוהר ביז די פערציגסטע טאג ס'טייטש אלע בלוט וואס מען זעהט פון נאך די וואך ביז די פערציגסטע טאג איז טהור'דיגע בלוט און מען דארף עס נישט טייטש מען קען ווייטער וואוינען ביי א נקבה איז עס געדאפלט ס'טייטש צוויי וואכן איז מען טמא נאכדעם ביז די אכציגסטע טאג איז דם טוהר איז אבער על כל פנים דא שטייט אז יושבת על דם טהור איז אסורה לשמש טייטש די לעצטע נאכט פון די פערציגסטע טאג פון דם טוהר אדער פון די אכציגסטע טאג פון דם טוהר איז די לעצטע נאכט אפילו די פרוי זעהט נישט קיין בלוט טאר מען נישט משמש זיין איי פארוואס זאל מען נישט טארן זי האט דאך נישט געזען קיין בלוט, ווייל ס'איז דא א חשש אז טאמער זי וועט יא זען בלוט וועט זי פארגעסן, ווייל ביז יעצט ווען זי האט געזען בלוט איז זי דאך נישט געווארן טמא, יעצט אז זי זעט בלוט ווערט זי אוודאי א נדה, און ממילא זי האט פארגעסן פון די אלע זאכן זאגט מען אז איין נאכט טאר מען נישט משמש זיין, און זאגט די גמרא עד כמה, ווי לאנג טאקע טאר מען נישט משמש זיין, אמר רב עונה, ס'טייטש א עונה, און דער רשבם זאגט איין נאכט אדער א נאכט אדער א טאג דא רעדט מען פון א נאכט, ס'טייטש די נאכט נאך די פערציגסטע ביי א אינגל אדער די נאכט נאך די אכציגסטע ביי א מיידל טאר מען נישט משמש זיין, זאגט יעצט די גמרא מען האט דאך יעצט געזען יוסף איש הוצל, זאגט די גמרא תנא מ'האט געלערנט אין א ברייתא הוא יוסף איש הוצל, הוא יוסף הבבלי, הוא איסי בן גור אריה, הוא איסי בן יהודה, הוא איסי בן גמליאל, הוא איסי בן מהללאל, די אלע ס'איז אלץ איין מענטש, ומה שמו וואס איז זיין אמת'ע נאמען איסי בן עקביה שמו, ער הייסט איסי בן עקביה, זאגט יעצט די ברייתא ווייטער אויף נאך א תנא, הוא ר' יצחק בן טבלא, הוא ר' יצחק בן חקלא, הוא ר' יצחק בן אלעא, ס'איז אויך אלץ איין מענטש, זאגט די גמרא, ר' יצחק בן אחא דשמעתא הוא ס'טייטש ווען ס'דא א שמועה א הלכה און ס'שטייט סתם א הלכה וואס מ'הערט בשם ר' יצחק זאלסטו וויסן אז דאס איז ר' יצחק בן אחא ר' יצחק בן פנחס דאגדתא הוא, ווען מ'הערט א דבר אגדתא פון א ר' יצחק אן וויסן וועלכע זאל מען וויסן אז ס'איז ר' יצחק בן פנחס וסימנך און טאמער ווילסטו א סימן איז דא די פסוק אין דברי הימים וואס שטייט שמעוני אחי ועמי און ממילא עס שטייט שמעוני א שמועה איז האט מען דאך געזען אז ווען מ'הערט א שמועה איז עס בשם ר' יצחק בן אחא און דא שטייט אויך שמעוני אחי און ממילא איז א סימן אז ווען מען הערט א שמועה בשם רבי יצחק איז עס רבי יצחק בן אחא זאגט די גמרא ווייטער אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן משמיה דרבי יהודה ברבי אלעאי אכול בצל ושב בצל וואס טייטש עס צוויבל וואס דאס איז ביליג אדער ביליגע ירקות אזוי עסטו קענען זיצן רואיג אינעם שאטן ס'טייטש קענען זיצן רואיג אינדערהיים ולא תיכול אווזים מיט תרנגולים זאלסט נישט עסן קאטשקעס מיט מיט תרנגולים ויהא לבך רודף עליך, ס'טייטש א גאנצע צייט נאכלויפן דיין תאווה צו קויפן די אלע טייערע מאכלים ביז וועסט דארפן פארקויפן דיין הויז וועסט נישט קענען זיצן רואיג ווייל וועסט אלעמאל דארפן קויפן די טייערע מאכלים, ווייטער נאך א זאך, פחות ממיכלך וממשתיך ותוסיף על דירתך, צאל ווייניגער געלט אויף עסן און טרינקען, קויף ביליגע עסן און ביליגע טרינקען אזוי וועסטו קענען מוסיף זיין אויף דיין דירה וועסט קענען פארברייטערן דיין דירה, כי אתא עולא, ווען עולא איז געקומען פון בבל צו ארץ ישראל אמר, מתלא מתלין במערבא, מען האט געזאגט א משל אין ארץ ישראל, דאכיל אליתא טשי בעליתא, ס'טייטש דער וואס עסט פעטע געשמאקע פלייש באהאלט זיך אין בוידעם, פארוואס? ווייל ער בארגט א גאנצע צייט געלט, ער דארף קויפן טייערע מאכלים, און ווען מ'קומט אים נאכלויפן נאך די געלט, ער דארף זיך א גאנצע צייט באהאלטן, באהאלט זיך אין בוידעם ווייל ער האט נישט קיין געלט צו צאלן. דאכיל קקולי, דער וואס עסט ירקות און ער צאלט נישט קיין סאך געלט אויף זיינע עסן, אקיקלי דמתא שכיב, קען זיך לייגן אויף די אשפה פונעם שטאט, וואס טייטש ער דארף נישט מורא האבן פון קיינעם, קיינער לויפט אים נישט נאך נאך קיין געלט.